זאגט די גמרא אין מסכת ברכות דף י"ח עמוד א', האלט מען פופצן שורות פון אויבן. האט מען נעכטן געהאט אז איינער וואס זיין איינער פון זיינע ז' קרובים איז נפטר געווארן, איז פטור מכל מצוות האמורות בתורה. עס איז געווען מדויק פון די לשון המשנה אז נאר איינער מי שמתו מוטל לפניו, נאר איינער וואס האט א חיוב קבורה, איינער פון זיינע קרובים איז נפטר געווארן. זאגט די גמרא, מתו אין, אבל משמרו לא, נאר טאמער עס איז זיין מת, אבער טאמער עס איז נישט פון זיינע קרובים, הגם ער האט אויך א שטיקל חלק און ער העלפט ארויס ער איז משמר ער היט די מת לא פרעגט די גמרא והתניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא המשמר את המת איינער וואס היט א טויטער מענטש אף על פי שאינו מתו ס'איז נישט זיין טויטע מענטש פטור מקרישמע מן התפילה מן התפילין מכל מצוות האמורות בתורה זעהט מען אז די פטור פון עוסק במצוה גייט אן אפילו טאמער ס'איז נישט זיין מת ענפערט די גמרא ביסט גערעכט די זעלבע זאך גייט אן ביי משמרו און ס'איז נישט קיין סתירה ס'איז דא צוויי סארטן פטור'ס. משמרו אף על פי שאינו מתו, טאמער ער היט אפ די מת איז ער פטור ווייל ער איז עוסק במצוה פון היטן, און מתו אף על פי שאינו משמרו טאמער עס איז זיין מת איז ער אויך פטור ווייל ער איז טרוד בטרדה דמחשבת מצוה פון קבורה. פרעגט די גמרא לאמיר גיין ווייטער, ווייסט מען שוין פון צוויי סארטן פטורים, מתו ומשמרו אין אבל מהלך בבית הקברות, טאמער אבער עס איז נישט זיין מת און ער היט אויך נישט, סתם ער גייט אין א בית הקברות, לא ער איז נישט פטור. והתניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, לא יהלך אדם בבית הקברות, א מענטש זאל נישט גיין אין בית הקברות ותפילין בראשו, ווען ער האט תפילין אויף זיין קאפ, וספר תורה בזרועו וקורא, און ער האט א ספר תורה אין זיין ארעם און ער ליינט דערין, ואם עושה כן, און טאמער ער טוט עס יא, עובר משום לועג לרש חרף עושהו, ער מאכט אזוי ווי חוזק פון די נפטר, רש מיינט די ארעמאן, אבער די נפטר איז אזוי ווי ארעמאן, ער קען אליינס גארנישט טון, און חרף עושהו, ער איז מחרף די וואס האט אים געמאכט. זעט מען על כל פנים אז אפילו טאמער עס איז נישט זיין מת און ער היט עס נישט סתם ער איז אין א בית החיים איז ער אויך פטור פון די מצוות, ענפערט די גמרא איז דא א גרויסע חילוק התם תוך ארבע אמות הוא דאסור נאר טאמער ער איז גלייך לעבן די נפטר אין די ארבע אמות איז ער אסור צו טוהן די מצוות ווייל ער איז לועג לרש אבער חוץ לארבע אמות חייב דאמר מר אונז האבן געלערנט אין א אנדערע ברייתא מת תופס ד' אמות לקרישמע משא"כ הכא דא ביי אונזער משנה אדער די ברייתא פון משמר חוץ לד' אמות נמי פטור ווילאנג ער איז עוסק במצוה איז ער פטור מכל מצוות האמורות בתורה. זאגט די גמרא ווייטער גופא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא המשמר את המת איינער וואס היט אפ א טויטע מענטש אף על פי שאינו מתו אפילו עס איז נישט זיין טויטע מענטש פטור מקרישמע ומן התפילה ומן התפילין מכל מצוות האמורות בתורה. היו שניים טאמער עס איז געווען צוויי מענטשן וואס צוזאמען האבן זיי אפגעהיטן קומט אויס זיי קענען נעמען טורנס איינער זאל גיין היטן בשעת די אנדערע גייט טון די מצוה איז זה משמר וזה קורא. וזה משמר וזה קורא. ביידע נעמען זיך איין, מ'טיילט זיך איין, בשעת איינער היט אפ, גייט די אנדערע טון די מצוה. בן עזאי אומר, היו באים בספינה, אויב זיי זענען געקומען אויף א שיף, איז עס גרינגער, מניחו בזוית זו, ומתפללים שניהם בזוית אחרת, וויבאלד די מת ווערט אפגעהיטן, עס ליגט ביי די ווינקל פון די שיף, קענען ביידע צוזאמען גיין דאווענען און עס איז נישט אז זיי מוזן זיך איינטיילן. מאי בינייהו צווישן תנא קמא און בן עזאי? פון תנא קמא'ס ווערטער איז מדייק אז אפילו אין אזא פאל, איז אויכעט זה משמר וזה קורא, אמר רבינא, חוששין לעכברים איכא בינייהו, די שאלה איז צו מען דארף מורא האבן טאמער די מת ליגט אין א ספינה, צו מען דארף מורא האבן אז מייז וועלן קומען, מר סבר תנא קמא לערנט חיישינן, קומט אויס אפילו אויף א ספינה דארף מען זיך איינטיילן מען זאל קיינמאל נישט איבערלאזן די מת אינגאנצן אליינס, ומר סבר די אנדערע לערנט לא חיישינן מען דארף נישט מורא האבן, ממילא טאמער די מת ליגט אויף א ספינה קענען ביידע לאזן די מת ביי די ווינקל פון די שיף. און זיי גייען דאווענען. תנו רבנן האט מען אונז געלערנט אין א אנדערע ברייתא, המוליך עצמות ממקום למקום, איינער וואס גייט און פירט אריבער ביינער פון א טויטע מענטש פון איין פלאץ צו די אנדערע, הרי זה לא יתנם בדיסקיא, זאל ער עס נישט אריינלייגן אין א האלטער פון הויט וואס איז געמאכט פון הויט, וואס דארטן זעט זיך אויס אז עס איז געווען די סדר צו האלטן אזוי די ביינער. און ויתנם על גבי חמור וירכב עליהם, א מענטש זאל נישט אריינלייגן די ביינער אין א דיסקיא און ער זאל ארויפלייגן די גאנצע זאך אויפן חמור און רייטן אויף דעם, מפני שנוהג בהם מנהג בזיון, ער פירט זיך אויף מיט די ביינער א מנהג בזיון, א זאך וואס מען טאר נישט טון צו די ביינער. אבער ואם היה מתיירא מפני נכרים ומפני ליסטים, אויב דער מענטש וואס טראגט אריבער די עצמות, די ביינער, האט מורא פון גוים, פון רויבערס, און ער מוז רייטן אויפן אייזל, מותר, מעג ער יא, וויבאלד ס'איז א צורך. האט מען מתיר געווען, האט מען נישט קיין ברירה. וכדרך שאמרו בעצמות, פונקט אזוי ווי אונז האבן יעצט געזאגט די הלכה ביי די ביינער, כך אמרו בספר תורה, די זעלבע הלכה גייט אנגיין טאמער איינער פירט אריבער א ספר תורה פון איין פלאץ צו די אנדערע. פרעגט די גמרא אהייא, אויף וועלכע חלק וואס אונז האבן געלערנט ביי עצמות זאגסטו גייט אויך גיין ביי ספר תורה? אילימא ארישא, דאס איז געשטאנען אין די רישא אז מען טאר נישט זיצן דערויף. פשיטא. אוודאי, יעדער איינער פארשטייט מי גרע ספר תורה מעצמות, אוודאי טאר מען נישט נוהג זיין מנהג בזיון אין א ספר תורה. אלא אסיפא, די חידוש איז אויפן סיפא וואס איז געשטאנען אז טאמער איז דא א צורך מעג מען אפילו זיצן דערויף, מעג רייטן דערויף, דאס איז די חידוש אז אפילו א ספר תורה טאמער איז דא א צורך, מען האט נישט קיין ברירה, מעג מען. זאגט די גמרא ווייטער אמר רחבה אמר רב יהודה כל הרואה המת ואינו מלוהו איינער וואס זעהט א טויטע מענטש און ער באגלייט אים נישט, עובר משום לועג לרש חרף עושהו, ער איז כאילו מזלזל אין די מת, ואם הלווהו אויב ער האט אים יא באגלייט, מה שכרו? אמר רב אסי עליו הכתוב אומר. מלוה השם חונן דל ומכבדו חונן אביון. פשוט פשוט רעדט זיך דער פסוק אין משלי איינער וואס גייט און ער פארבארגט פאר איינער וואס האט נישט קיין געלט, מלוה, ער פארבארגט, אבער די גמרא גייט עס דרשנען מלוה ער באגלייט א דל א טויטע מענטש וואס איז שוין נפטר געווארן, ער גייט ווערן באצאלט פונעם אייבערשטן. דערציילט די גמרא א אינטערעסאנטע מעשה רבי חייא ורבי יונתן הוו שקלי ואזלי בבית הקברות זענען געגאנגען אויפן וועג אין א בית הקברות הוה קשדיא תכלתא האט זיך ארויסגעווארפן עס האט זיך נאכגעשלעפט די תכלת פון די ציצית דרבי יונתן אמר ליה רב חייא, האט רב חייא געזאגט פאר רבי יונתן דלייה הייב עס אויף כדי שלא יאמרו די מתים זאלן נישט זאגן למחר באין אצלנו ועכשיו מחרפין אותנו זיי גייען דאך איין טאג אהער קומען און יעצט מאכן זיי חוזק פון אונז זיי שלעפט זיך די ציצית ער ווייזט די ציצית וואס דאס איז א זאך וואס די מענטשן וואס לעבן האבן נאך און די מענטשן וואס זענען שוין אויף יענע וועלט האבן נישט. אמר ליה האט אים רבי יונתן געזאגט ומי ידעי כולי האי ווייסן זיי דען וואס טוט זיך דא אויף די וועלט אז ס'זאל זיי שטערן אז איך האב די ציצית אזוי? והכתיב והמתים אינם יודעים מאומה, די מענטשן זענען טויט ווייסן גארנישט, אמר ליה אם קרית, אויב דו האסט עס געלערנט לא שנית האסט עס נישט איבערגע'חזר'ט, ואם שנית לא שלשת האסט נישט איבערגעגאנגען א דריטע מאל, און אם שלשת לא פירשו לך טאמער ביסט איבערגעגאנגען דערפון א דריי מאל ווייסטו אבער נישט די עכטע פשט. און רב חייא גייט גיין יעצט מסביר זיין די גאנצע פסוק וואס רבי יונתן האט געברענגט, רבי יונתן האט געברענגט די צווייטע האלב פון די פסוק און ער פאנגט אן מיט אנפאנג פון די פסוק און פאר מען קומט צוריק, גייט ער מסביר זיין די ערשטע פאר ווערטער פון די פסוק, די פסוק פאנגט זיך אן כי החיים יד משי' מיסי, זאגט ער אז חיים און מתים וואס די פסוק רעדט דא, מיינט מען נישט טויט און לעבעדיג, ס'מיינט צדיקים און רשעים. כי החיים יודעים שימותו מיינט אלו צדיקים, גייט עס ארויף אויף צדיקים שבמיתתן נקראו חיים. שנאמר גייט ער ברענגען א פסוק וואס פון דעם זעט מען דאס. ס'שטייט אין פסוק אזוי, גיימיר קודם זאגן די גאנצע פסוק, די גמרא גייט עס נאכדעם מסביר זיין. ובניהו בן יהוידע. בן איש חי רב פעלים מקבצאל הכה את שני אריאל מואב והוא ירד והכה את האריה בתוך הבור באותו יום השלג. די גמרא מסביר, גיימיר אונז אריבער צו דף יח עמוד ב'. בן איש חי, וואס הייסט בן איש חי? אטו כולי עלמא בני מתי נינהו, אנדערע מענטשן וואס לעבן הייסן נישט חי. אלא בן איש חי שאפילו במיתתו קרוי חי, אפילו נאכדעם וואס ער האט שוין נישט געלעבט האט ער געהייסן לעבעדיג ווייל זיין עיקר איז געווען די נשמה. רב פועלים מקבצאל שריבה וקיבץ פועלים לתורה ער האט פארמערט און האט איינגעזאמעלט פעולות פארן פאר די תורה דאס הייסט פארן אייבערשטן והוא הכה את שני אריאל מואב אריאל מיינט די בית המקדש שלא הניח כמותו לא במקדש ראשון ולא במקדש שני ס'ווערט אנגערופן דא אריאל מואב ווייל ס'געווארן געבויט דורך דוד און שלמה וואס זיי האבן געשטאמט פון רות המואביה.

אין א קאלטע טאג וואס איז א דאפלטע חידוש סיי אז עס איז געווען שווער צו לערנען און סיי עס איז געווען א קורצע טאג האט ער אריינגעכאפט גאנץ תורת כהנים. עס שטייט ווייטער אין פסוק איז רבי חייא מסביר ווייטער פאר רבי יונתן דאס וואס עס שטייט והמתים אינם יודעים מאומה וואס דו האסט געמיינט אז פון דעם לערנט מען ארויס אז די טויטע ווייסן נישט וואס טוט זיך אויף דער וועלט זאג איך דיך ניין אלו רשעים שבחייהם קרויין מתים דאס גייט ארויף אויף די מענטשן וואס אפילו ווען זיי לעבן זענען זיי נאך טויט שנאמר ואתה חלל רשע נשיא ישראל. וואס דער נביא יחזקאל האט געזאגט פאר צדקיהו המלך, ער האט אים אנגערופן חלל, וואס חלל מיינט דאך א טויטער, אז אפילו ער האט נאך געלעבט, האט ער אים אנגערופן חלל, ואיבעית אימא נאך א פסוק פון וואו איך זעה אז אפילו ווען מען לעבט קען מען הייסן א טויטער, דער פסוק זאגט על פי שניים עדים, או שלושה עדים יומת המת, פרעגט די גמרא, חי הוא, ער לעבט דאך, וואס הייסט דו גייסט הרג'נען דעם טויטער, ער לעבט דאך יעצט, אלא המת מעיקרא, דעם וועם מען גייט הרג'נען, ער איז דאך א רשע, איז אפילו בחייו איז ער קרוי מת. זאגט די גמרא ווייטער, בני רב חייא, די קינדער פון רב חייא, נפוק לקרייתא, זענען ארויסגעגאנגען צו די שטעטעלעך, ווי רש"י זאגט, זענען געגאנגען דארטן ארבעטן פון זייערע פעלדער, אייקר להו תלמודייהו, האבן זיי פארגעסן זייער לערנען, אייקר, עס איז געווארן שווער, דאס הייסט עס איז געווארן שווער אויף זיי און זיי האבן עס פארגעסן, הוו קא מצערי לאדכוריה זיי האבן זיך שטארק געמוטשעט זיך צו דערמאנען די לערנען, אמר ליה חד לחבריה, האט איינער פון די ברודער געזאגט פאר זיין ברודער, ידע אבון בהאי צערא, לכאורה מיינט עס אז בלשון ניחותא, אונזער טאטע ווייסט פון אונזער צער, אמר ליה אידך מנא ידע, פון ווי זאל ער וויסן? והא כתיב יכבדו בניו ולא ידע, דארף מכבד זיין נאכדעם וואס ער ווערט שוין נפטר, די קינדער זאלן אים מכבד זיין אפילו ער ווייסט נישט דערפון, אמר ליה אידך ולא ידע, ווייסט ער דען נישט? והא כתיב אך בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל, איז משמע אז אפילו נאכדעם וואס ער לעבט שוין נישט, ווייסט ער נאך יא זאכן וואס געשענט מיט אים, ואמר רבי יצחק, קשה רימה למת. א ווארעם איז שלעכט פאר א שווער פאר א טויטע מענטש כמחט בבשר חי אזוי ווי א לעבעדיגע מענטש וואס מען שניידט אריין מיט א נידל. ענטפערט די גמרא עס איז נישט קיין ראיה, האט מען צוריק געזאגט אמרי בצערא דידהו ידעי, טאמער זיי האבן א צער אין זייער קערפער אפשר קענען זיי וויסן, אבער בצערא דאחרינא פון א צווייטע אפילו פון א קינד לא ידעי ווייסן זיי נישט. פרעגט די גמרא ולא ווייסן זיי דען נישט וואס טוט זיך אפ אויף די וועלט אפילו וואס עס איז נישט נוגע פאר זייער קערפער? והתניא אונז האבן געלערנט א ברייתא, גייט די גמרא ברענגען א לאנגע אינטערסאנטע ברייתא. מעשה בחסיד אחד, ס'איז געווען א מעשה מיט א חסיד, שנתן דינר לעני בערב ראש השנה, וואס ער האט געגעבן א דינר פאר א ארעמאן צדקה ערב ראש השנה, און ס'איז געווען בשני בצורת, ס'איז געווען א הונגער יאר, און צופיל געלט אינדערהיים איז נישט געווען, און ס'האט זייער שטארק געשטערט פאר זיין ווייב, אז ער האט אויסגעגעבן אזויפיל געלט אויף צדקה, והקניטתו אשתו, און זיין ווייב האט אים געטשעפעט אויף דעם וואס ער האט געגעבן צדקה. ער האט עס נישט געקענט אויסהאלטן והלך ולן בבית הקברות, און ער איז געגאנגען און ער האט איבערגענעכטיגט יענע נאכט בבית הקברות. און די מהרשא פרעגט ווי אזוי ס'קען זיין אז דער חסיד איז געגאנגען און האט איבערגענעכטיגט אין בית הקברות, וואס איז דאך א מקום טומאה. איז די מהרשא זאגט עס איז געווען טאקע ראש השנה, אזוי זאגט די מהרשא. און די גאנצע זאך איז געווען אין די חלום, ס'איז נישט ער איז בפועל געגאנגען שלאפן דארטן, נאר אין זיין חלום האט ער זיך געחלומט ווי ער איז אהינגעגאנגען און ער האט געהערט די גאנצע זאך, און דער מהרשא זאגט, ער זאגט עס דא, און ער זאגט עס אויך שפעטער אין די מסכתא דף נ"ה עמוד א', אז די חלומות פון ראש השנה ווערט מקוים מער. דער גרא זאגט דא אז ס'איז געווען די צווייטע נאכט ראש השנה, און ס'גייט שטימען דאס וואס מ'גייט זען באלד, אז זיי האבן געוואלט וויסן וואס איז געווארן אנגעשריבן אויף דער וועלט ווייל ס'איז געווען ראש השנה. עס איז אינטערעסאנט צוצולייגן, די שפת אמת שרייבט אין די ליקוטים אין פרשת מקץ אז די חלום פון פרעה איז אויך געווען בליל ראש השנה, ער ברענגט זיך א ראיה וואס די גמרא זאגט מסכת ראש השנה אז אין ראש השנה איז יוסף ארויס פון תפיסה, און ער צייכנט צו אז ס'שטימט מיט דעם וואס די מהרשא זאגט דא אז די חלומות פון ראש השנה ווערט מקוים איז דאס איז געווען די חלום פון פרעה וואס איז געווען אין ראש השנה. על כל פנים האט דער חסיד אחד געזען דארט אין זיין חלום ושמע שתי רוחות שמספרות זו לזו, צוויי רוחות פון צוויי טויטע מענטשן, יעדע מענטש האט דאך א נפש, רוח און נשמה, די צוויי רוחות פון די מענטשן האבן גערעדט איינער צום אנדערן. אמרה חדא לחברתה האט איינער געזאגט פארן חבר'טע, חברתי, מיין חבר'טע, בואי ונשוט בעולם, לאמיר גיין און פליען, ונשמע מאחורי הפרגוד, לאמיר הערן פון די אנדערע זייט די מחיצה פון מקום השכינה, זאגט רש"י, מה פורענות בא לעולם, וועלכע זאכן גייען קומען אויף די וועלט. אמרה לה חברתה איני יכולה, איך קען נישט, אני קבורה במחצלת של קנים, מען האט מיך באערדיגט אין א מחצלת של קנים, וואס איז נישט אזא מכובד'יגע זאך, ווייל איר משפחה האט נישט געהאט קיין געלט, און עס זעט זיך אויס אז די וועג ווי אזוי מען איז באערדיגט איז אויך די וועג ווי אזוי מען זעט אויס ווען די רוח פליט ארום. אלא האט זי געזאגט איך קען טאקע נישט גיין, לכי את, דו גיי, און מה שאת שומעת, דאס וואס דו גייסט הערן, אמרי לי. וועסטו מיך זאגן, איז הלכה היא, איז די חבר'טע טאקע געגאנגען אליינס, ושטה איז זי געפלויגן, ובאה איז זי געקומען, ואמרה לה חברתה, חברתי, מה שמעת מאחורי הפרגוד? דערצייל מיך וואס דו האסט געהערט די אנדערע זייט מחיצה. אמרה לה, שמעתי, איך האב געהערט שכל הזורע ברביעה ראשונה, יעדער איינער וואס גייט איינזייען ביי די ערשטע חלק פון די רעגן וואס קומט, די ערשטע יורה, ס'איז דא דריי יורות אין א ווינטער, איז דער וואס גייט איינפלאנצן גלייך אנפאנג ווינטער פאר די ערשטע יורה, איז ברד מלקה אותו, גייט אים א האגל שעדיגן, און זיי גייען פארשאדן דא מיט די תבואה. הלך איז דער חסיד געגאנגען וזרע ברביעה שניה, ער האט נישט זורע געווען די גאנצע ערשטע רביעה ווייל ער האט געוואוסט אז וואס מען גייט יעצט טון גייט נאר קאליע ווערן, ס'גייט מאכן אז מען זאל נישט קענען גיין ווייטער איינפלאנצן ווייל מען האט שוין איינגעפלאנצט, האט ער געווארט האט ער גארנישט איינגעפלאנצט און האט נאר איינגעפלאנצט ברביעה שניה. איז של כל העולם כולו, די גאנצע וועלט וואס האבן איינגעפלאנצט אנפאנג ווינטער אזוי ווי די סדר איז, לקה, זיי זענען געשעדיגט געווארן פון די ברד. שלו, אבער זיין תבואה וואס ער האט נאך גארנישט געהאט איינגעפלאנצט, לא לקה איז גארנישט געווארן געשעדיגט, ווייל ער האט געוואוסט נישט איינצופלאנצן מיט די רביעה ראשונה. איז אינטערעסאנט רש"י צייכנט צו אז ענליך צו דעם איז געווען אין מצרים, וואס די וואס זענען געווארן איינגעפלאנצט אנפאנג ווינטער איז געווארן געשעדיגט פון די ברד, ווייל ס'איז שוין גענוג הארט און די ברד צוקלאפט עס אינגאנצן. דווקא די וואס זענען נאכנישט געווארן אנגעפלאנצט די ערשטע, נאר זענען געווארן איינגעפלאנצט די צווייטע, איז ווילאנג ס'איז נאך ווייעך, אפילו טאמער די ברד געשעט נאכדעם, אבער וויבאלד ס'איז געווארן איינגעפלאנצט שפעטער, ווערט עס נישט קאליע. דערציילט די גמרא ווייטער, לשנה אחרת, איז די קומענדיגע יאר, ער האט געזען אז ס'האט זיך גוט אויסגעארבעט די פאריגע יאר, הלך, איז ער געגאנגען נאכאמאל ולן בבית הקברות, און ער האט גענעכטיגט אין בית הקברות ושמע אותן שתי רוחות שמספרות זו עם זו. די זעלבע צוויי רוחות, זיי רעדן איינער צום אנדערן, אמרה חדא לחברתה בואי ונשוט בעולם, שוין דורכגעגאנגען א יאר, אפשר יעצט שעמסטו דיך שוין נישט? לאמיר גיין, פליען, ונשמע מאחורי הפרגוד מה פורענות בא לעולם, לאמיר הערן מאחורי הפרגוד וואס קומט אויף די וועלט. אמרה לה חברתי לא כך אמרתי לך, האב איך דיך דען נישט געזאגט פאריאר אז איני יכולה שאני קבורה במחצלת של קנים, איך בין באערדיגט מיט די מחצלת של קנים און ס'איז א בושה, אלא לכי את, דו זאלסט גיין אליינס, ומה שאת שומעת, בואי זאלסטו קומען, ואמרי זאלסט מיר פארציילן.

און א שדפון איז פארקערט ווי ברד וואס מאכט שוואך און ס'מאכט קאליע די תבואה וואס זענען עלטער די וואס זענען שוין הארט, די שדפון איז פארקערט ס'רייסט אויס ס'מאכט קאליע די די ווייעכע תבואה איז די וואס האבן געהאט איינגעפלאנצט די רביעה שניה און ס'איז נאך גאנץ יונג זיי גייען קאליע ווערן איז הלך וזרע ברביעה ראשונה איז ער געגאנגען און האט זיכער געמאכט יא איינצופלאנצן די ערשטע רביעה איינצוזייען די ערשטע רביעה. אזוי גייט עס זיין גענוג שטארק ווען די שדפון וועט אנקומען. איז די גאנצע וועלט האט געזען וואס איז געשען פאריאר אז די רביעה ראשונה האט שאדן געהאט האבן זיי געווארט די יאר איינצופלאנצן איינצוזייען ברביעה שניה איז של כל העולם כולו נשדף איז געווארן קאליע ושלו ווייל ער האט שוין געהאט איינגעזייט די ערשטע רביעה לא נשדף און זיין ווייב האט געזען וואס דא גייט פאר אז די גאנצע שטאט האט שאדן איין יאר נאך די אנדערע און ער געט זיך עפעס אן עצה, ער ווייסט אייביג פונקטליך ווען איינצוזייען עס זאל נישט קאליע ווערן. אמרה לו אשתו מפני מה, פארוואס אשתקד, פאר יאר של כל העולם כולו לקה, די גאנצע וועלט'ס תבואה איז געווארן שאדן ושלך לא לקה, ועכשיו איז פארקערט ווייטער של כל העולם כולו נשדף, איז געווארן קאליע פון די שדפון, ושלך לא נשדף. האט ער זיך נישט געקענט איינהאלטן, סח לה כל הדברים הללו, און ער האט איר פארציילט די גאנצע זאך וואס ער האט געהערט, און וויאזוי ער ווערט געוואר פון די צוויי רוחות, אלעס גייט געשען. אמרו, דערציילט די גמרא, לא היו ימים מועטים ס'נישט געווען צופיל, א פרוי קען זיך נישט איינהאלטן פון דערציילן ווייטער, עד שנפלה קטטה בין אשתו של אותו חסיד, ס'איז געווארן א קריגעריי עפעס וועגן א געוויסע זאך צווישן די פרוי פון דער חסיד ובין אמה של אותה ריבה מיט די מאמע פון דעם מיידל פון די צוויי רוחות וואס זי האט געזאגט אז מ'האט איר באערדיגט אין מחצלת של קנים. אמרה לה, האט די ווייב געזאגט פאר די מאמע, לכי ואראך בתך, קום איך וועל דיר ווייזן דיין טאכטער שהיא קבורה במחצלת של קנים, זי איז נעבעך געווארן באערדיגט במחצלת של קנים, זי האט כאילו חוזק געמאכט פון די מאמע וויאזוי זי האט באערדיגט איר טאכטער. לשנה אחרת, די קומענדיגע יאר, האט דער חסיד נאכאמאל געוואלט איבערשפילן די זעלבע זאך, הלך ולן בבית הקברות, און ער האט געוואלט הערן וואס גייט פאר, איז ושמע אותן רוחות שמספרות זו עם זו, האט ער ווייטער געהערט נאכאמאל די זעלבע צוויי רוחות, זיי רעדן איינער מיטן אנדערן. אמרה לה חברתי בואי ונשוט בעולם ונשמע מאחורי הפרגוד לאמיר גיין נאכאמאל זי האט פרובירט איר מזל, אפשר די יאר גייסטו שוין יא וועלן קומען הערן וואס גייט פאר, מה פורענות בא לעולם. אמרה לה חברתי, מיין חבר'טע, הניחני, לאז מיך אפ. דברים שביני לבינך כבר נשמעו בין החיים, די מענטשן אויף די עולם הזה ווייסן שוין די זאכן וואס אונז שמועסן מיר, און מיין מאמע האט שוין געהערט זאכן וואס איך האב דיר געזאגט. זעט מען על כל פנים פון די גאנצע מעשה, אז אלמא ידעי, זעט מען אז די מתים ווייסן יא זאכן וואס טוט זיך אויף די וועלט, און די מיידל האט געוואוסט, די צער וואס איר מאמע האט געהאט ווען זי איז געוואר געווארן אז אנדערע מענטשן ווייסן וויאזוי מ'האט איר באערדיגט. ענטפערט די גמרא עס איז נישט אזא ראיה, דילמא איניש אחרינא שכיב ואזיל ואמר להו. די מתים אליינס ווייסט נאר זאכן וואס איז נוגע פאר זיי. דא האט זי געוואוסט וואס איר מאמע ווייסט ווייל ס'קען זיין א צווייטע מת א צווייטע מענטש איז נפטר געווארן און א צווייטע מענטש ווערט נפטר ער קען דערציילן פאר די מתים פון פאר יאר פון צוויי יאר צוריק זאכן וואס איז געשען ביזדערווייל אויף די וועלט. תא שמע, זאגט די גמרא א אנדערע ראיה, דזעירי הוה מפקיד זוזי גבי אושפזיכתיה, זעירי האט געהאט איינגעלייגט געלט ביי די פרוי פון זיין הויז, דאס הייסט וואס איז געווען די בעל הבית'טע פון די הויז ווי ער איז איינגעשטאנען, האט האט ער געהאט איינגעלייגט געלט ביי איר, איז עד דאתי ואזיל לבי רב, ביז ער איז געגאנגען און צוריק געקומען פון בית מדרש שכיבה, איז זי נפטר געווארן, און מען האט נישט געוואוסט וואו די געלט איז, וועמענס ס'איז, ער האט נישט געהאט קיין שום ראיות אז זיין געלט.

זאל מיטשיקן די קעמל און וגובתאי דכוחלא בהדי פלניתא און אויך די גובתא דכוחלא דאס איז אזא קנה זאגט רש"י א קנה פון כחול וואס מען נוצט צו מאכן די האר און דאס איז א זאך וואס א יונגע פרוי נוצט און זי האט געוואלט ארויסברענגען די עגמת נפש אז עס שטערט איר זי איז אוועק פון דער וועלט אזוי יונג האט ער געזאגט פאר די מאמע מיט שיק עס מיט מיט יענע אנדערע פרוי וואס דאתיא למחר מארגן גייט זי נפטר ווערן איז על כל פנים אלמא ידעי זעה איך אז זי ווייסט וואס עס גייט פאר זי ווייסט אז יענע פרוי איז קראנק און זי זאגט די מאמע זאל מיטשיקן מיט יענע פרוי. זאגט די גמרא, עס איז ווייטער נישט קיין ראיה, דילמא דומה קדים ומכריז להו די מלאך וואס הייסט דומה, וואס ער איז ממונה אויף די מתים, ער האט אויסגערופן שוין די טאג פארדעם אז מען זאל וויסן אז די און די נשמה גייט קומען, פארשטייט זיך אויף די וועלט הערט מען עס נישט און אונז ווייסט מען נישט, אבער די מתים האבן שוין געוואוסט און זיי ווייסן אז מארגן גייט קומען יענע יענע פרוי, אבער עס איז נישט אז די מיידל האט געוואוסט אז די פרוי איז קראנק אויף די וועלט. דערציילט די גמרא נאך א מעשה. תא שמע, קום און הער דאבוה דשמואל, דער טאטע פון שמואל הוו קא מפקדי גביה זוזי דיתמי, מענטשן פלעגן אים פארטרויען און מען האט איינגעלייגט געלט ביי אים, פון פון יתומים, מען האט געוואוסט אז ער איז א איש נאמן, איז כי נח נפשיה ווען ער איז נפטר געווארן, לא הוה שמואל גביה, איז שמואל איז פונקט נישט געווען נעבן אים אז ער זאל קענען זאגן פאר שמואל פונקטליך די און די געלט באלאנגט פאר די און די יתומים. איז שמואל האט גע'ירש'נט אלע געלט פון זיין טאטע, הוו קא קרו ליה בר אכיל זוזי דיתמי, קוק אים אן, ער איז א קינד וואס. עסט אויף געלט פון די יתומים. אזל אבתריה לחצר מות איז ער געגאנגען צו זיין טאטע, אמר להו האט ער געזאגט פאר די מתים פאר די רוחות דארטן בעינא אבא איך דארף רעדן צו אבא, זיין טאטע האט געהייסן אבא, אמרו ליה ס'איז א גאנץ שוואכע סימן, אבא טובא איכא הכא איז דא זייער אסאך נשמות מיטן נאמען אבא, אמר להו בעינא אבא בר אבא איך דארף האבן איינער וואס הייסט אבא די זון פון אבא, אמרו ליה נאך אלץ ס'איז נישט אזא גוטע סימן, אבא בר אבא נמי טובא איכא איז דא אסאך פון דעם הכא. אמר להו האט ער געזאגט בעינא אבא בר אבא אבוה דשמואל דער וואס איז דער טאטע פון שמואל און דאס איז נישט דא צופיל היכא ווי איז ער אמרו ליה האט מען אים דערציילט סליק למתיבתא דרקיעא ער זיין נשמה איז שוין ארויפגעגאנגען למתיבתא דרקיעא אדהכי חזייה ללוי דערווייל האט ער געזען ווי דער נשמה פון לוי דיתיב אבראי זיצט אינדרויסן ער גייט נישט אריין אינעווייניג אמר ליה האט ער געפרעגט פון לוי אמאי יתבת אבראי פארוואס זיצסטו אינדרויסן מאי טעמא לא סלקת פארוואס גייסטו נישט אריין אמר ליה האט ער אים געזאגט אמרי לי ווייל מען האט מיר געזאגט אז כל כי הנך שני

דהוה קא בכי ואחיך, ער האט געזעהן ווי זיין טאטע וויינט און ער לאכט. אמר ליה מאי טעמא קא בכית וואס וויינסטו? אמר ליה. דלעגל קא אתית גאנץ שנעל גייסט דו אויך זיין דא, דאס הייסט ער האט אים געבאדערט אז זיין זון גייט אויך נפטר ווערן, האט ער אים געפרעגט ווייטער מאי טעמא אחיכת וואס האסטו געשמייכלט? האט ער געזאגט דחשיבת בהאי עלמא טובא, דו ביסט זייער חשוב אויף דער וועלט. אמר ליה האט ער אים געזאגט אי חשיבנא, אויב איך האב עפעס א חשיבות נעיילוה ללוי. זאל איך אויסנוצן מיין חשיבות און אויספועל'ן אז לוי זאל שוין יא קענען יעצט אריינגיין אין מתיבתא דרקיעא, און ס'איז טאקע אזוי געווען, ועיילוהו ללוי. אמר ליה, האט שמואל געפרעגט פון זיין טאטע, זוזי דיתמי היכא, וואו ליגן די געלט פון די יתומים וואס מען האט געהאט איינגעלייגט ביי דיך? אמר ליה, זיל שקלינהו גיי נעם עס באמתא דרחיא, דאס הייסט ביי די אמה פון די ריחיים, די פלאץ וואו עס ליגן די מיל, דארטן ליגט די געלט, איז עילאי ותתאי, די געלט וואס ליגט אונטן און אויבן דידן באלאנגט פאר אונז, פאר מיך און יעצט פאר דיר וואס דו האסט עס געירשנט, ומיצעי די מיטלסטע דיתמי. דאס באלאנגט פאר די יתומים וואס איז געווען אזעלכע דריי פעקלעך, אמר ליה מאי טעמא עבדת הכי וואס האסטו אזוי געטון געמאכט דריי פעקלעך אויבן און אונטן איז אונזערס, אמר ליה ווייל כ'האב געמאכט א חשבון אזוי אי גנובי גנבי אויב מען גייט צוגנב'נען מען גייט נעמען פון אויבן מגנבו מדידן זאלן מיר אונז ענדערש שאדן האבן און די געלט וואס מען האט איינגעלייגט זאל בלייבן פארזיכערט און ואי אכלה ארעא אויב ס'גייט ווערן פארשימלט פון אונטן איז אכלה מדידן זאל מען אויך שאדן האבן אונז גייען מיר שאדן האבן די געלט פון אונטן איז על כל פנים זאגט די גמרא לכאורה אלמא דידעי זעהט מען פון דא. אז זיי ווייסן יא וואס טוט זיך, ער ווייסט אז שמואל גייט נפטר ווערן, ער ווייסט אז שמואל איז חשוב פאר די מענטשן, זאגט די גמרא דילמא שאני שמואל כיוון דחשיב קדמי ומכרזי פנו מקום, מען האט אויסגערופן שוין אויבן מאכטס פלאץ ווייל שמואל קומט.